היינטיגע פרק איז בעצם זיבן אנדערע קליינע פרשיות. מ'קען אין אופן כללי טראכטן אז די אלע זאכן וואס הייסט א פרק איז נישט קיין אמת'דיגע זאך, מ'לערנט כמעט קיינמאל נישט די פרשיות אין חדר ס'איז שביעי ס'איז סוף פרשה און מ'איז נישט מדייק אזויפיל אין דעם, וויכטיג צו טראכטן וועגן דעם. אבער באופן כללי זענען אלע די סגירת מעגל, די פיניש קלאוזינג די סירקל, פון וואס יעקב אבינו איז צוריק געקומען, די גאנצע מעשה פון יעקב אבינו גייט דאך אזוי, קודם איז ער געווען אין ארץ ישראל ביי יצחק, דארט איז געווען די מעשה פון די גניבה פון די בכורה און די אלע זאכן, ער איז געפארן ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, די גאנצע מעשה ער איז געגאנגען צו לבן, ער קומט צוריק מיט לבן מיט עשיו, און ער קומט צוריק און צוריקגעקומען, און ווי ער קומט צוריק אזוי ווי ער האט געזאגט והיה ושבתי בשלום בבית אבי והיה הוי' לי לאלהים, דאס איז געווען דאס איז די ענד, דאס איז די פארמאכן די סייקל די סירקל וואס ס'דרייט זיך און די גאנצע עיקר פרשה פון יעקב דרייט זיך ארום דעם. א געוויסע חלק פון דעם האבן מיר שוין געהאט פריער, ער האט שוין געמאכט א מזבח אין שכם, ער האט עס גערופן אל אלהי ישראל, עס האט עפעס א שייכות מיט דאס, עס איז שוין געווען די מעשה מיט דינה וואס איז עפעס א געוויסע צרה וואס איז שוין געווען נאכדעם, און לכאורה די אלע פרשיות זענען די עיקר וואס מען ענדיגט די מעשה, ערשטע זאך איז דא ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל, ער זאגט בעל חמת בייך לעילא נראה ליה חוה וברכך ובנאית ואכיסית לעילא נראה ליה צו דער גאט אדער צו דער התגלות פון גאט וואס דו האסט געהאט הקב ה ברכך ובייצא אן א בייצא גייסט צוריק און מאכסט דארט א מזבח האט אים צוגעזאגט די הקב ה האט דיך צוגעזאגט ער גייט מאכן א בית אלהים און לכאורה דא איז ער מקיים ער מאכט א מזבח און ער מאכט בית אל ער בויט א מזבח ויקרא למקום אל בית אל און ער נעמט צווישן איז דא דאס אז ער נעמט אוועק פון זיי אלהי הנכר וואס מען דארף פארשטיין וואס טוט עס דא וויאזוי געפינט מען אלהי הנכר וואס האט ער עס באגראבן תחת האלה האלה אשר עם שכם וואס מיינט דאס ויהי חתת אלהים וואס האט לכאורה א שייכות מיט דאס וואס זיי האבן געדארפט צו האבן חתת אלהים ווייל שמעון ולוי האבן זיך אנגעהויבן מיט שכם. שוין, דאס איז איין מעשה וואס שטייט אין דעם פרק. צווייטע מעשה וואס איז אפשר קאנעקטעד מיט די קבורה וואס עס שטייט דא ויטמן תחת האלה, ס'איז דא דבורה מינקת רבקה, מען האט קיינמאל נישט געהערט פון איר נישט פארדעם און נישט נאכדעם, א מעשה פלא וואס קומט עס דא אריין. זי איז געשטארבן און זי איז באגראבן געווארן אין א אלון, דאס איז דא נאך א שם, יא, עס גייען אין שכם ערגעץ, אין בית אל. תחת האלון וואס הייסט אלון בכות, פארוואס הייסט עס אלון בכות, א וויינעדיגע אלון איז דאך א סארט בוים, אה, ס'וויינט ווייל רבקה'ס, רבקה'ס מינקת דבורה, שטייט מינקת רבקה ווערט דערמאנט, דרך אגב אין פרשת ווען ס'איז געגאנגען אליעזר ברענגען רבקה, אליעזר אדער די עבד ברענגען רבקה איז ער צוריק געקומען מיט ואת מניקתה, זעהסט, זעהט מען אז זי איז מיטגעפארן מיט איר, זעהט אויס ס'איז געווען אזא מנהג אז די מינקת בלייבט מיט אלס ווי א שמש, א גבאי פאר די, פאר די מיידל א גאנץ לעבן, און זי איז געשטארבן, זי ליגט דארט תחת האלון. דריטע זאך האבן אונז א התגלות פון די אייבערשטער עוד בבואו מפדן ארם עוד אזוי ווי ער האט אים געזאגט שוין ויאמר אלהים אדער אפשר עוד אזוי ווי ער איז געגאנגען ווען ער איז ווען ער איז געקומען צוריק אדער עוד אזוי ווי ער איז געגאנגען ביי די ויאבק איש עמו און ער זאגט אים נאכאמאל שמך יעקב דעמאלטס איז אפשר געווען א מלאך דא איז אלהים צו די זעלבע זאך האט ער נאכאמאל קלארער געמאכט און ער געבט אים א ברכה אני אל שדי זייער אזוי ווי ענליך צו וואס ער האט געגעבן פאר אברהם אבינו ווען ער טוישט טאקע אברהם אבינו'ס נאמען און ער געבט אים אני אל שדי פרה ורבה ער האט זיי געזאגט ווייטער בשורת הזרע בשורת הארץ אזוי ווי כעין ס'דא אזא חזרה אזוי ווי ס'דא ביי אלע אבות די סארט הבטחה, און און ויעל מעליו אלקים און ווייטער די פלאץ ווערט נאכאמאל א מקום קדוש בית האט מען שוין געמאכט פריער בית אל אפשר איז עס המשך די זעלבע פלאץ און יענע נאכט איז דאס געשען צו שפעטער שטייט נישט דא מראה וחלום ס'איז געווען אבער אזא התגלות. נאכדעם איז דא נאך א מעשה וואס דאס איז די מעשה פון קבורת רחל נאך א נאך א זאך וואס ענדיגט זיך מיט א פלאץ, יא ס'דא מצבת קבורת רחל עד היום, ס'בלייבט נאך, טאקע און פארוואס פונקט איז עס ביי די פלאץ, ווייל ס'איז געווען בהקשותה אויפן וועג, כברת ארץ לבוא אפרתה, און פארוואס בנימין הייסט בנימין, און די מאמע האט אים גערופן בן אוני, גאנצע מעשה, נאך א מעשה איז דא, ויסע ישראל ויט אהלה מהלאה למגדל עדר און דארט בארץ ההיא פארוואס שטייט עס בארץ ההיא עפעס עפעס איז דא מרומז איז געגאנגען ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו וואס קומט דאס דא אריין וואס איז די פשט פון די מעשה איז א קורצע מעשה חכמים זאגן מען זאל נישט רעדן וועגן דעם צופיל זעט אויס אז די תורה אליינס האט נישט גערעדט וועגן דעם צופיל און וואס האט יעקב געטון וועגן דעם גארנישט וישמע ישראל אזוי ווי ביי דינה ער טוט גארנישט וישמע און נאכדעם איז דא א רשימה פון בני יעקב ויהיו בני יעקב שנים עשר ס'איז די זעלבע פסוק ס'איז אויף דעם דרשות אבער בפשטות איז עס נאך א נאך א פרשה ס'רעכנט זיך אויס א סיכום פון די בני יעקב אזוי ווי מ'גייט שפעטער האבן א סיכום בני עשיו און אזוי ווייטער איז דא אלע בני יעקב בני יעקב שנים עשר און יעצט איז דא נאך איין ענדיגן א סייקל יעקב קומט אן אל יצחק אביו אל ממרא קרית הארבע ווען איז ער אנגעקומען איך ווייס לכאורה האט ער שוין געדארפט אנגיין פריער איך ווייס נישט וואס די פשט אז פארוואס דאס ליגט דא און די צווייטע זאך נאך א זאך אז יצחק איז געשטארבן און ויקברו אותו עשו ויעקב בניו שטייט נישט ווי דרך אגב שטעלן זיך פאר אז ס'איז געווען אין מערת המכפלה ס'שטייט נישט דא אז ער איז באגראבן געווארן דארט, אבער דאס איז די ממש די ענד, דאס הייסט ער איז טאקע אנגעקומען צוריק אל יצחק אביו, רבקה שטייט נישט וואס ווען זי איז געשטארבן, צו זי איז געווען נאך, קען אויסרעכענען אפשר חשבונות, אבער ויגוע יצחק און ער איז געשטארבן, ויאסף אל עמיו און עשיו און יעקב בניו האבן אים באגראבן.